היינט איז מאנטאג נאכמיטאג, ס'איז ערב שבעה עשר תמוז, זיבעצן טאג אין תמוז, וויל איך רעדן אביסל וועגן שבעה עשר בתמוז, און אביסל וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז יעצט, ס'ווערט געברענגט, דער נביא ברענגט אין זכריה קפיטל ח' פסוק י ד, צום הרביעי, דאס מיינט מען דער פערדער חודש וואס דאס איז תמוז, דאס הייסט שבעה עשר בתמוז. שבעה עשר בתמוז איז געשען א פינף זאכן. איינס איז נשתברו הלוחות. ס'איז צובראכן געווארן די לוחות. דאס מיינט מען אזוי. משה רבינו איז אראפגעקומען פון הימל מיט די לוחות. דאס איז געווען ווען די וועלט איז געשטאנען צוויי טויזנט.

פון משה רבינו'ס ארויפגיין פערציג טאג אויפן בארג סיני, און זיי האבן געזען אז משה רבינו האט זיך פארזוימט אראפצוקומען פונעם בארג, האט דער שטן אויסגעמישט די גאנצע וועלט, ער האט געמאכט פינצטער, חושך און אפלה, און ס'האט יעדער האט געמיינט אז חס ושלום משה רבינו איז געשטארבן, אזוי זאגט רשי אין פרשת כי תשא, ס'זענען געקומען די ערב רב און זיי האבן זיך צוזאמגעזאמלט אויף די זקנים. און זיי האבן געבעטן אז מען זאל מאכן א גאט וואס עס זאל גיין פאר זיי, א אפגאט, און וויבאלד די זקנים האבן נישט געוואלט אויסהערן, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געהארגעט אלע זיבעציק זקנים, אזוי שטייט אין מדרש תנחומא פרשת בהעלותך קפיטל י ד. איז געבליבן חור, ער איז געווען דער זון פון כלב. און ער איז אויך געווען דער זון פון מרים הנביאה. און זיי זענען געגאנגען צו חור, און זיי האבן אים געזאגט, ברענג אונדז א גאט, אן אפגאט. און ווי חור איז געגאנגען זיי מוסר געזאגט, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן אים אויך געהארגעט. אזוי שטייט אין מסכת סנהדרין, דף ז, עמוד א'. נאכדעם זענען זיי געגאנגען צו אהרן, און אהרן האט פארשטאנען, אז דא גייט זיין געפערליכע פראבלעמען מ'וועט אים אויך הרג'נען, האט ער געמאכט א חשבון, ער האט זיי געזאגט, גייטס ברענגטס מיר די גאלד פון די ווייבער, ער האט געוויסט אז מען וועט נישט וועלן ברענגען, זיי קארגן די גאלד, אין קיצור, מען האט אלעס געברענגט און ס'איז ארויסגעגאנגען דער עגל, יעצט פארוואס ס'איז ארויס אן עגל איז דא אסאך מדרשים, דער פרקי דרבי אליעזר ברענגט אז בשעת ווען יוסף הצדיק, האט געבעטן מען זאל אים לייגן אינעם נילוס כדי ער זאל קענען זיין פריזערווד אין וואסער ביז ווילאנג די אידן גייען ארויס פון מצרים זאלן אים קענען מיטנעמען מען זאל אים נישט לייגן אין מצרים אין דער ערד ער זאל נישט פארפוילט ווערן חלילה איז וויאזוי האט מען געוויסט וויאזוי האט יוסף הצדיק געוויסט ארויסצוקומען איז דא אין דעם א פרקי דרבי אליעזר איז דא אנדערע מדרשים אז משה רבינו איז געשטאנען ביים וואסער און ער האט געזאגט יוסף הצדיק עלה שור קום ארויף. און טאמער נישט, דאן ווערן אונז פטור פון דיין שבועה וואס דו האסט אונז באשוואוירן, ווייל כי השבע השביע את בני ישראל. איין מינוט גייען מיר נישט ווארטן, קומסט ארויף איז גוט, און ווען נישט בלייבסטו אין נילוס. איז יוסף הצדיק ארויפגעשווימען, אזוי ברענגט דער מדרש. דער פרקי דרבי אליעזר ברענגט אז זיי האבן געהאט א גאלדענעם טאס, א בלעך, און דארט איז געשטאנען עלה שור. און זיי האבן גענומען דעם בלעך, און זיי האבן דאס אראפגעווארפן אין ים אריין אין נילוס, און דאס איז ארויפגעפאלן אויף יוסף'ס ארון, און ס'האט אנגעהויבן ארויפצושווימען, און דעם שטיקל גאלד האבן זיי אוועקגעלייגט צווישן זייערע גאלד פיסעס. יעצט אז ס'איז געקומען און מ'האט יעדער האט געברענגט די גאלד, האט מען געגעבן א ווארף אריין דעם עלה שור, און ממילא איז ארויסגעקומען א שור. ס'דא אין דעם מדרשים חלוקים. ס'איז דא וואס האלטן אז דאס איז געווען פון די תכשיטין פון די אספסוף. בקיצור, מעשה שטן האט מצליח געווען? שטעל דיר פאר אז דער שור, דער גאלדענער אקס, האט גאר געהאט א רוח חיים, ער האט געלעבט, אזוי ווי דוד המלך זאגט אין תהילים, ער האט געהאלטן אינמיטן זיך אויסמאכן, רחמנא לצלן, אזוי רשי ברענגט אין פרשת כי תשא, אז ער האט געהאט געהעריג א רוח חיים. און אויך איז דא תוספות משאנץ אין מסכת סוטה דף י"ב ברענגט אויך אז עס האט ממש געלעבט. יעצט, די פרויען האבן נישט געוואלט אראפגעבן זייערע גאלד ווייל די פרויען האבן א בינה יתירה, און אויסער דעם איז דא אזוי ווען א מענטש דארף זיך אייביג מתבונן זיין, לאמיר זאגן משה רבינו איז געשטארבן, פיין, איז ער נישט אראפגעקומען מער, פיין, אבער אונז האמיר דאך שוין געהאט די תורה נאך פון ווען. מען האט אונז געגעבן ו' סיון אדער ז' סיון, אונז האמיר דאך אלעס געהאט, דער אייבישטער האט געזאגט משה רבינו קום ארויף און איך וועל דיר אלעס אפשרייבן און דו'סט עס אראפטראגן, אבער וואס דער אייבישטער האט געוואלט פון אונז האבן מיר אונז שוין געוואוסט, און דאס איז א געוואלדיגע מוסר השכל וואס א מענטש דארף וויסן, אפילו לו יצוייר דער שטן האט אונז איינגערעדט משה רבינו איז געשטארבן, נו וואס איז אז ער איז געשטארבן? אונז דארף מען דאך אבער שוין ווייטער טוהן וואס אונז האמיר מקבל געווען נעשה ונשמע. איך האב געקענט א איד. ער האט געהייסן ר' בנימין זאב זוסמאן, טאהשער רבי'נס גבאי, געווען גאר א געהויבענער מענטש. האט ער מיר דערציילט א מעשה אזוי, אז ער איז געווען. פאר די קריג, מ'האט געזעהן ס'קומט של ש שווערע צייטן, ער איז שוין געווען חתונה געהאט דעמאלטס, ער איז געווען ווייצענער רב'ס אן איידעם. און ס'איז שוין געווען פאר קליינע קינדער, און וואס וועט מען דא טון? האט ער געטראפן א איד אין לאגער, גאר א געהויבענעם איד, א איד א אויסגעטון פון די וועלט. האט ער אים געפרעגט, מיין טייערע פריינט, וואס וועט דא זיין? ס'גייט דאך זיין א בלוטיגע מלחמה. מ'האט דאך שוין געבלוטיגט אידן אין פוילן און אין טשעכן. מ'האט דאך נאר געווארט זאלן אריינקומען דורך מונקאטש, נעבעך תש"ד ווינטער, אויסצובלוטיגן די אונגערישע אידן, אבער מ'האט דאך שוין געוואוסט אז ס'איז צרות. האט ער געפרעגט דעם איד וואס וועט מען טוהן, זאגט ער מיין טייערע ברודער ס'איז דא צוויי זאכן וואס עס קען געשעהן אדער מ'וועט בלייבן לעבן אדער מ'וועט שטארבן, דריי זאכן איז נישט דא, ס'וועט זיין אדער געלעבט אדער געשטארבן, זאגט ער אזוי אז מען לעבט דארף מען האבן דעם רבונו של עולם, אז מ'וועט שטארבן דארף מען אויך האבן דעם רבונו של עולם, גם כי אילך בגיא צלמות, דאס זאגט דער זוהר הקדוש איז דער גיהנום, לא אירא רע כי אתה עמדי. דער אייבישטער איז מיט א איד וואס ער פירט זיך דא ערליך און ער האט אינזין דעם אייבישטן, איז ווען ס'קומט אויף יענע וועלט קומט אויך דער אייבישטער מיט מיט אים אין גיהנום און ער געבט אכטונג ווייל האהא דאס איז דאך א איד וואס ער האט געהארעוועט אין אמונת השם. זאגט ער פארוואס דארפסטו זיין באזארגט? אייביג וועסטו דארפן דעם אייבישטן, סאו צעקריג דיך נישט מיטן אייבישטן, פארגעס נישט פון אייבישטן און האב ליב דעם אייבישטן און פארטיג. בקיצור. דער איד האט דורך געמאכט די מלחמה, און דער ר' בנימין זאב האט אויך דורך געמאכט די מלחמה, ער האט געהערט אז ער לעבט אין ארץ ישראל, איז ער געפארן אים אפגעבן א שקויעך ביז ארץ ישראל, ווען ס'האט געפלאצט די שווערסטע באמבעס, האט ער אייביג געזאגט, רבונו של עולם ממה נפשך, ווילסט איך זאל לעבן, דארף איך דיך דאך האבן, ווילסט איך זאל חלילה שטארבן, וועל איך דיך דאך אויך דארפן האבן, סאו מיט דיר צעשייד איך מיך נישט. בקיצור, די זעלבע דא אויך, די אידן האבן געדארפט וויסן, אונז האמער שוין די תורה, נו שוין איז דאך גוט. איז משה רבינו יא אראפגעקומען צו איז ער נישט אראפגעקומען? און דאס איז געווען די שטיקל פגם וואס די אידן האבן געהאט. יא שוין וואס טוט אן? וואס דארפסטו האבן יעצט משה רבינו? אוודאי ס'איז גוט צו זיין מיט משה רבינו, משה רבינו איז דער דער רבי וואס האט אונז ארויסגענומען פון מצרים מיט אלעם, אבער דאס איז נישט מחייב אז אן לעבן צוזאמען מיט איז נישט מחייב אז דאס איז, ס'פטר'ט אונז פון צו טון דעם רצון השם.

נו, וואס איז דער חילוק צו ס'איז קרח שלעפער צו משה רבינו שלעפער צו אהרן הכהן שלעפער, אויב דו ביסט שלעפער עניוועי, טו יו איטס נאו דיפרענס ווער ס'איז דער סופיריער. אז אונז זעמער, אונז האמער אנגענומען די תורה, אונז האמער ממליך געווען דעם אייבערשטן, איז אונז שוין יעצט נישט קיין חילוק צו משה רבינו איז יא אראפגעקומען צו ער איז נישט אראפגעקומען, און דערפאר האבן די פרויען נישט געוואלט געבן דאס געלט. די גאלד פארן עגל. און ס'ווערט געברענגט א מורא'דיגע זאך, די חידא ברענגט עס אויף אפאר פלעצער, אז די היינטיגע פרויען זענען מער אפגעהיטן פון די מענער, ווייל זיי זענען נשמות פונעם דור המדבר. ער ברענגט עס לגבי דאווענען מעריב ברענגט ער עס, און ער ברענגט עס לגבי עניני טבילה, אז זענען מער אפגעהיטן פון די מענער. איז במילא זענען געגאנגען די פרויען, זיי האבן נישט געוואלט געבן זייער גאלד מיט זייער זילבער. און אזוי ווי זיי האבן נישט געוואלט געבן זייער גאלד מיט זייער זילבער, האט זיי דער אייבערשטער מכיר טובה געווען, און ער האט זיי געגעבן ראש חודש, אז דאס איז זייער יום טוב, און זיי טוען נישט קיין מלאכה אין ראש חודש. אזוי ווערט געברענגט אין שלחן ערוך אורח חיים, סימן תי ז. על כל פנים, איז. ט ו תמוז, נישט ט ז, ט ו תמוז. האט מען צובראכן די לוחות, אזוי זאגט רש י, רש י זאגט אז כי בושש משה, זאגט רש י אז ס'איז ווען משה רבינו איז ארויף האט ער געזאגט סוף פון די פערציג טאג קום איך אראפ, זיי האבן געמיינט אז ס'איז שוין בא שש, ס'איז שוין די זעקסטע שעה, איז קיין פארוואלקנט טאג האט נישט געקענט זיין, און זיי האבן נישט פארשטאנען משה רבינו האט גערעדט פון פערציג גאנצע טעג. קודם די נאכט און נאכדעם דעם טאג, און דעם טאג וואס ער איז ארויף האט נישט געציילט, און משה רבינו איז ארויף ז' סיוון, קומט אויס אז פערציג טאג האט זיך אויסגעלאזט י ז תמוז, דאס איז שבעה עשר בתמוז, דאס הייסט י ז תמוז, יעצט י ו תמוז, רש י זאגט די לשון י ו תמוז, דאס איז ט ז. ווייל י ו איז זעכצן און ט ז איז ניין און זיבן איז אויך זעכצן סא רש י זאגט די לשון י ו תמוז אבער דאס איז ט ז תמוז ווען האט מען צובראכן די לוחות? ט ז תמוז יעצט אונז זאג מיר דא יעצט אז מען האט צובראכן די לוחות שבעה עשר בתמוז זיבעצן טאג אבער אין אמת'ן לויט רש י איז עס נישט געווען זיבעצן טאג נאר ס'איז געווען זעכצן טאג יעצט עס ווערט אבער געברענגט אז וויבאלד די לוחות איז דאך צובראכן געווארן וועגן דעם עגל, איז עס אזוי ווי עס איז היינט געמאכט געווארן די שבעה עשר בתמוז, כאטשיג אין אמת איז עס געשען די שבירת הלוחות א טאג פריער. יעצט, ס'דא און פון מהר ל איז דא א מורא'דיגע אינטערעסאנטע דערהער, משה רבינו האט צובראכן די לוחות, זאגט דער מהר ל אז. א דבר שבקדושה נישט תופס קיין מקום. געפין מיר ביי טיטוס הרשע איז אריין געקימען אין קדשי קדשים אין גענימען זיין שווערד אריין געשטאכען אין פרוכת האט אנגעהויבן צי בליטען כסבור שהרג את עצמו ער האט געמיינט חלילה געהארגעט דעם באשעפער חס ושלום זאגט דער מהרל א מוראדיגען סוד ער זאגט אזוי א דבר שבקדושה נישט תופס מקום מען האט געשפריצט אויף דעם פרוכת פֿיר הונדערט און צען יאר. וואס איז געשען מיט דעם בלוט? מען האט געשפריצט אחת למעלה ושבע למטה אויפן פרוכת, וואס איז געשען מיט דעם בלוט? עס איז איינגעזאפט געווארן אינעם פרוכת. נו ווי קען א פרוכת האלטן בלוט פון אזוינפיל יארן? זאגט ער ווייל ס'איז א דבר שבקדושה, ס'איז נישט תופס קיין מקום, והא ראיה, דער מקום ארון איז אינו מן המידה. מען האט געמאסטן פון איין זייט איז געווען צען, פון די אנדערע זייט איז אויך געווען צען, און די גאנצע זאך איז געווען צוואנציג, און די צוויי א האלבע אמות פונעם ארון איז אינגאנצן נישט מקום א דבר שבקדושה נישט תופס מקום. דער זון פונעם הייליגן חתם סופר ברענגט אז דאס אז א דבר שבקדושה נישט תופס מקום קען מען זען ביי מיין טאטן פארלערנען צימער. ס'איז געווען א פארלערנען צימער וואס ס'קענט אריינגיין אפשר פופציג זעכציג בחורים. און ביים שיעור איז געווען פֿיר הונדערט בחורים און יעדער האט געהאט פלאץ. ס'טייטש אז די זעלבע קדושה איז נאך געווען ביים הייליגן חתם סופר אויך. א דבר שבקדושה נישט תופס מקום. יעצט אז ס'איז געקומען דער רשע דער טיטוס און ער האט אריין געשטאכן א דבר טמא א שווערד און ער איז געווען טמא איז די גאנצע בלוט פון די גאנצע פֿיר הונדערט און צען יאר האט אנגעהויבן ארויס צו רינען. ס'האט אנגעהויבן צו רינען ווייל ס'האט אנגעהויבן תופס מקום צו זיין. אזאלעכע הייליגע ווערטער זאגט דער מהרל. יעצט כ'האב געזעהן אנדערע ברענגען צו די זעלבע געדאנק אויף משה רבינו מיט די לוחות. משה רבינו האט נישט אראפ געווארפן די לוחות ס'זאל זיך צוברעכן, ניין די לוחות האבן געוואויגן מ' סאה. ס'איז געווען שווערע סנפירים שטיינער וואס האט געוואויגן מ' סאה. אזוי ווי א שיעור מקווה. די מינוט משה רבינו האט געזעהן אז די אידן האבן געזינדיגט ס'איז געווארן די גאנצע. ערד און די לופט איז געווארן פול מיט טומאה, האט ער נישט געהאט קיין כח עס צו טראגן, ס'איז פשוט ארויסגעפאלן פון די הענט, ער האט נישט ער האט עס אראפגעווארפן, ער האט עס נישט געקענט מער דערטראגן, ווייל א דבר שבקדושה איז נישט תופס מקום, טאמער ס'אבער געווארן נישט קיין דבר שבקדושה, אדער בעסער געזאגט די סביבה ארום און ארום איז געווען נישט קיין דבר שבקדושה, איז עס נעבעך ארויסגעפאלן פון אים, עס האט נישט געקענט מער דערטראגן. על כל פנים, און ס'האט זיך צובראכן. דעיס איז די ערשטע זאך וואס איז געשעהן. אז מ'האט געמאכט דעם עגל, און משה רבינו האט צובראכן די לוחות, און דעיס איז אבער געווען גראד אזוי ווי כ'האב ענק שוין געזאגט צוויי טויזנט פֿיר הונדערט און נײַן און פֿערציק יאהר נאך דעם ווען די וועלט איז געשטאנען. נאכדעם איז געווען נאך א שלעכטע זאך וואס איז געשעהן אז מנשה מלך יהודה האט אריינגעשטעלט א צלם אין בית המקדש. די דריטע זאך איז געווען אז עס איז שוין געווען אסאך יארן שפעטער, דריי טויזנט יאר וואס די וועלט איז געשטאנען און נאך אַכט הונדערט און נײַן און צוואַנציק, דריי טויזנט אַכט הונדערט און נײַן און צוואַנציק יאר וואס די וועלט איז געשטאנען, איז הובקעה חומת ירושלים, ביים צווייטן בית המקדש. יעצט, דאס איז געווען שבעה עשר בתמוז, ביים ערשטן בית המקדש. איז עס אין ט' תמוז דרײַ טויזנט דרײַ הונדערט און נײַן און דרײַסיק יאר וואס די וועלט איז געשטאנען, ט' תמוז איז דעמאלטס איז געווען הובקעה חומת ירושלים, אזוי שטייט אין מלכים ב' קפיטל כ"ה פסוק ד' און אין ירמיה ל"ט פסוק ב' אז דאס איז געווען דעמאלטס. אין ירושלמי מסכת תענית דף ה שטייט דארטן אזוי, וועגן די גרויסע צרות האט מען זיך טועה געווען און מען האט געשריבן אז ס'איז געווען ט' תמוז, אבער אין אמת'ן אריין איז אפילו געווען די ערשטער בית המקדש. אויך אין שבעה עשר בתמוז. נישט אזוי ווי אונז ליין מיר אין מלכים און אין ירמי' אז ס'איז געווען ט' תמוז, נאר ס'איז געווען פשוט א טעות וועגן די גרויסע צרות. יעצט, די אלע אונזערע פיינט האבן ארומגענומען די שטאט און זענען געקומען נאנט צום בית המקדש ביז. דעם ט' אב תשעה באב, דעמאלטס האט מען פארברענט דעם בית המקדש, יעצט דעם צווייטן בית המקדש האט מען קיינמאל נישט צוריק געבויעט, און אונז זעמיר פון דעמאלטס ביז יעצט אין גלות. דאס א מעשה פון באלד צוויי טויזנט יאר, א חוץ איין זאך וואס איז געבליבן פאר אונז איז די כותל המערבי, שלא זזה שכינה מכותל, אזוי ברענגט דער תנחומא אין שמות. קאפיטל י'. יעצט צו מען זאל היינט גיין צום כותל צו נישט ווייסט מען אז דעם הייליגן רבינ'ס שיטה איז געווען אז מען זאל נישט גיין ווייל די ציונים האבן דאס באפרייט און ממילא איז עס כאילו מען געבט אפ א שכח פאר די ציונים וואס זיי זענען געווען די וואס האבן געטון און די בריונים אין די צייט פון בית המקדש האבן די זעלבע געטון זיי האבן זיך אריינגעשטעלט זיי האבן נישט געלאזט די חזל און רבי יוחנן בן זכאי האט זיך געמוזט בעטן פון זיין נעפיו פון די הויפט פון די בריונים ער זאל אים ארויסלאזן ער גייט שלום מאכן, און ס'איז די מעשה באריכות אין מסכת גיטין, וועל איך נאך רעדן פון דעם מערצעשעם. די זעלבע די ציונים דא, זיי האבן נישט געפרעגט קיינעם, און זיי האבן איינגענומען א לאנד, זיי האבן געזאגט מ'זאל אויסבלוטיגן ווי מער אידן מ'זאל קענען טענה'ן פאר די יונייטעד נעישאנס אז אונז זעמיר א צושלאגן פאלק, און מ'האט אונז אויסגעבלוטיגט, און מ'האט אונז געגעבן א מדינת ישראל, וואס די מדינה גייט נאך אומברענגען גאנץ כלל ישראל נאכאמאל, ווייל ארץ ישראל האבן זיי דאך נאכנישט געליטן פון היטלער'ן, זיי גייען ליידן פון אן אנדערן חורבן, זיי, אונז האמיר געליטן פון עשו, היטלער דאס איז געווען אדום, דאס איז עשו, דייטשלאנד, דזשערמעני, אונז האמיר געליטן פון עשו, עשו האט דאך רחמנות געהאט אויף יעקב, ווען ער האט אים א קוש געטאן אז די ציין האט זיך אים אויסגעקנאקט האט ער אים כאטש. האט ער אים שוין געגעבן א קוש מיט ליבשאפט. אדום, מיט אים קען מען נאך לעבן. ס'איז דא א קליפת ישמעאל וואס אין דעם קען מיר אונז נישט לעבן. און ישמעאל האט זיך געמל'ט ביי די דרייצן יאר, שטייט אין זוהר הקדוש דער אייבערשטער האט אים געגעבן דרייצן הונדערט יאר ארץ ישראל. און קיינער קען עס נישט צונעמען, ווייל א זאך וואס דער אייבערשטער געבט קען מען נישט צונעמען.
איז במילא איז עס א מורא'דיגע זאך אז אונז דארף מיר זייער זייער אסאך תשובה טון, איך וויל ענק זאגן ראו מה בין בני לבן חמי. אין אנטווערפן אין בעלגיעם איז יעצט געשען א מעשה אז א טיטשער האט געטאטשט א יונגל א סטודענט, געטון וואס מען טאר נישט מיט אים. זענען געקומען די בני ישמעאל אלע איינגעהילט, מען קען זיי זען, מען זעט דעם גאנצן טעלעוויזשן דאס די קליפ, זענען געקומען זיי האבן אזאלעכע קולות געמאכט, איר הערט? מען האט צוגעשפארט דריי וואכן פאר די צייט די סקול, מען האט באהאלטן דעם טיטשער ווייל די פאליס האבן מורא אז די אראבער וועלן די טיטשער דערהארגענען, זי איז א פרויען טיטשער, און שטעלט אייך פאר מען האט צוגעשפארט די סקול, ס'איז נישט דא קיין רידזשענט, ס'איז נישט דא גארנישט, די גאנצע סקול איז צוגעשפארט. און מען האט מורא ס'זאל נישט אויסברעכן א א מלחמה צווישן אראבער און צווישן די בעלגישע סיטיזענס. און איך פרעג א קשיא, און וואו זעמער אונז? פארוואס ווען זאלי קאם מיט דעם אהרן און מיט די אלע שקצים בעקן חזירים, אז ס'איז געקומען אַכט און דרײַסיק רבנים און זיי האבן געזאגט מען זאל ווייטער אנהאלטן זנות אונז מאכן מיר געלט פון דעם, וואו איז געווען כלל ישראל זאלן ארויסגיין שרייען אין פראנט פון זייערע הייזער און אין פראנט פון די תלמוד תורה'ס, חזירים לאזטס אפ אונזערע קינדער, יעדער איז ביזי מען מעג על פי תורה איינזעצן מען טאר נישט, נחמיה האט יא געטאטשט ער האט נישט געטאטשט, ווער קערט צו ער האט געטאטשט, ער איז געפארן מיט א מיידל אַכצן שעה, וואס האט ער געטון, ער האט מיט איר געלערנט זוהר? shame on you all, נישט געהערט איין רב וואס האט געהאט גאטס זיך ארויפצושטעלן זאגן יא ר' נחום איר זענט גערעכט, ר' נחום כ'וועל מיטארבעטן מיט אייך, איך ארבעט נאך היינט אליינס, דאס וואס רבנים זענען מיך מעודד ס'איז אלץ באהאלטענערהייט, זיי באשווערן מיך זיבן מאל איך זאל נישט זאגן אז פון זיי און אז זיי האבן מיר געגעבן חיזוק און אז זיי גריסן מיר אין די גאס. איך גיי אין טרעין עפעס א שיינער איד. ער דרייט זיך אוועק. וואס איז? וואס האב איך דיר געטון? כ'האב מציל געווען דיינע קינדער און דיינע אייניקלעך? עה, קען זיין כ'האב דיך געהארגעט. באט קען זיין דו ביסט א פעדאפייל. סאו, דאס דארף מען אונז זייער שטארק אנהייבן צו טראכטן אונז האבן מיר נאך דורכצוגיין א קליפת ישמעאל פאר משיח גייט קומען. פאר משיח גייט קומען עמיר דורכגיין א געוואלדיגע מלחמה גוג ומגוג. און דאס ווער ס'עט בלייבן לעבן והיה הנשאר בציון קדוש יאמר לו. און אז מען זעט טוהן די אלע מנוולות ווי עט מען אנקומען ס'קומט יעצט די צייט און קוקטס אריין די וואך אין די הייליגע תורה א נשיא האט גענומען האט בועל געווען אן ארמית. נו מ'עט מיך קומען צוויי אינגעלייט פרעגן נאכן זומער צו דאס איז מן התורה צו מדרבנן, זאג איך ס'איז ארגער ווי מן התורה, ווייל מן התורה מוז זיין א התראה, מ'מוז אים זאגן מיט וועלעכע מיתה מ'וועט אים געבן, ווען מען געבט איינעם סקילה, מ'האט אים געזאגט מ'עט דיר געבן שריפה, איז עס נישט קיין התראה, גיי וואקט ער אוועק. און דא דארף נישט זיין קיין התראה, פנחס בן אלעזר האט קיינמאל נישט געווארנט, נישט געטוהן, געכאפט א שווערד און אפגעהארגעט ביידע. ס'איז די ערגסטע מיתה וואס ס'איז דא. מען געט דיר אפילו נישט קיין צייט צו טראכטן צוויי מאל, אזוי הארב איז עס. און ס'קומט יעצט זומער, און דו'סט זעהן ס'וועט זיין הונדערטער יונגע לייט, מ'וועט זיך כאפן אויף א האנדרעד ענד טווענטי פיפט סטריט און מעדיסאן, אז זיי האבן געוואלט אויפפיקן א הוקער. ס'איז א שאנדע! און ווי מיר אונז קענען זיך פארענטפערן פארן אייבערשטן, דער אייבערשטער ווארט יעצט און ס'גייט קומען א מלחמת גוג ומגוג, דאס איז קליפות,

אבער מיט ישמעאל זעמיר זיך אונז קיינמאל נישט דורך געקומען, די קליפה איז די שווערסטע קליפה וואס איז דא. אויכעט ס'איז דעמאלס בטל געווארן דער תמיד ווייל ס'איז געווען א מלחמה צייט און מ'האט נישט געקענט איינקויפן מער קיין קרבנות. און נאכדעם איז געווען איינער אפוסטמוס הרשע, ער איז געווען א שר ביי די יוון, ביי די יוונישע חברה, די גריכישע, ער איז געווען דעמאלס אין ארץ ישראל, איז ער געגאנגען און ער האט גענומען א ספר תורה און ער האט עס פארברענט, און יעדער האט געזען, און דאס איז געווען, עס האט זייער וויי געטון פאר א איד דאס צו זען. כ'האב אויך געוואלט זאגן אפאר זאכן וואס איז געשען אין היסטערי. ס'איז אנגעקומען די גזירת השמד אויף ספרד, אויף ספעין, אז מ'מוז זיך הרג'נען אדער שמד'ן, איז עס געווען אין יאר פֿינף טויזנט הונדערט און איין און פֿופֿציק, דעמאלטס איז אויך געהארגעט געווארן אסאך אסאך אידן, און דער גרויסער צדיק רבי יודא פון טולידו, וואס דאס איז געווען דער גרעסטער מקום תורה אין ספרד ביז צו די ימי גירוש אין יאר פֿינף טויזנט צוויי הונדערט און צוויי און פֿופֿציק, דאס טייטש אז פון די גזירת השמד האט זיך אנגעהויבן איז געווען הונדערט און פֿופֿציק און דאס איז געווען צוויי הונדערט און פֿופֿציק, ס'איז געווען הונדערט יאר האט עס געדויערט, און דעמאלטס אין ק נ און א' האט מען פארברענט דעם רבי יהודה פון טאלידא וואס ער איז געווען אן אייניקל פונעם ראש. און מען האט אויך פארברענט זיין ווייב מיט זיין שניר. יעצט נאך א זאך וואס איז געווען שבעה עשר בתמוז, איז געווען א מורא'דיגע זאך, עס איז א מחלוקת אין די גמרא, רבי לעזער מיט רבי שיע'ן, רבי לעזער האלט אז בתשרי נברא העולם, יעצט קומט אויס, די מחלוקת איז מסכת ראש השנה דף י א עמוד ב', קומט אויס דאס ערשטע מאל ווי נח האט געשיקט די יונה, אז לראות אזוי ווי שטייט אין פסוק הקלו המים מעל פני האדמה דאס איז אין בראשית קפיטל ח' פסוק ח' שטייט ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה דאס איז דארט אין פסוק ט'. דרש'ן די אלע הייליגע ספרים, די קבלה ספרים, די יונה דאך כנסת ישראל, אונז זעמיר צוגעגליכן צו א יונה, אזוי זאגט די גמרא אין ברכות דף נ ג עמוד ב', איז לא מצאה היונה מנוח לכף רגלה, דער טאג שבעה עשר בתמוז האט כלל ישראל נישט געטראפן מער קיין מנוחה. יעצט אין זוהר הקדוש אין זוהר חדש פרשת וישב שטייט א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא צוויי און צוואַנציק טעג וואס הייסט בין המצרים, ס'איז איין און צוואַנציק טעג אבער אינקלודינג שבעה עשר בתמוז און תשעה באב איז צוויי און צוואַנציק טאג. זאגט דער זוהר הקדוש דאס איז קעגן די צוויי און צוואַנציק יאהר וואס יוסף הצדיק האט נישט געקענט לערנען תורה מיט זיין טאטן,
ווען יוסף הצדיק וואלט ווען געקענט לערנען תורה מיט זיין טאטן וואלט ער ממתיק געווען אויף די גאנצע וועלט און עס וואלט נישט צוגעקומען א פרשה פון. אן עגל, ממילא וואלט נישט צוגעקומען א פרשה פון א צלם בהיכל, און ס'וואלט נישט צוגעקומען א פרשה פון א חורבן בית המקדש. וועגן דעם איז זייער כדאי אין די צייט אז מען זאל אפגעבן כיבוד אב ואם, די עלטערן, מען לאזט איבער אין שטאט, מען פארט אין קאנטרי, מען פארט זיך מיטן ווייב און מיט די קינדערלעך, מען פארגעסט ס'איז דא א פריעריגער דור, זיי דארפן אויך אמאל העלפ. זיי דארפן אויכעט אמאל מען זאל זיי איינלאדענען פאר א שבת, זיי ווילן אויך זיין אין די מאונטענס אביסל, אבער עס איז שווער, פארוואס א שניר מיט א שוויגער, דאס איז דאך שטנעס, עס איז דאך שטנעס, ניין מען וועט נישט אריין נעמען די אלטע, די אלטע האבן פאר דיר געדארפט ארבעטן נישט שלאפן, אבער היינט לאכט מען פון זיי. יעצט איך וויל ענק זאגן דער תענית איז מעורר צו זיין אונזער הארץ, אזוי זאגט דער רמב"ם,

דער תענית איז נאר א הכנה צו די תשובה, אזוי זאגט דער רמב"ם אין ריש פרק ה' פון הלכות תענית, און די משנה ברירה ברענגט עס צו אין סימן תקמ"ט סעיף קטן ב. די משנה ברירה פירט דארט אויס אז די מענטשן וואס זיי. פאסטן, זיי גייען אבער שפאצירן און זיי רעדן דברים בטלים, האבן אנגעכאפט דעם טפל און זיי האבן איבערגעלאזט דעם עיקר, ווייל נישט דער פאסטן איז דער עיקר. אין רוסלאנד פלעגט מען גנב'ענען, אז מען האט געכאפט האט מען דאך געגעבן טויט שטראף, פלעגט מען קומען אין שול און פאסטן, פלעגט מען זאגן א ווערטל דו פאסטל נישט דו גנב'ל נישט, פאסט נישט און גנב'ע נישט. דער עיקר נישט דאס פאסטן, אוודאי מוז מען פאסטן, אבער דער עיקר איז מען זאל דאס זאל דיך צוברענגען צום וועג פון תשובה. יעצט, די טעג ווערן אנגערופן בין המצרים, די דריי וואכן, פון שבעה עשר בתמוז ביז תשעה באב. פארוואס הייסט עס אזוי? ווייל אין איכה זאגט מען אין קאפיטל א' פסוק ג', זאגט מען כל רודפיה השיגוה בין המצרים. אנגעהויבן סיי ביים ערשטן בית המקדש און סיי ביים צווייטן האט זיך אנגעהויבן די צרות פון שבעה עשר בתמוז און ס'האט זיך אריינגעצויגן ביז תשעה באב. יעצט, מ'טאר זיך נישט שערן פון די שקיעה פון אור לי"ז תמוז, דאס מיינט מען אזוי ווי די יאהר געפאלט עס מאנטאג ביינאכט ביי די שקיעה טאר מען זיך מער נישט שערן ביז תשעה באב, אויסער אן אבל, רחמנא לצלן, וואס האט זיך אים אויסגעלאזט די שלושים פאר ראש חודש מעג זיך יא שערן. ווייל די חז"ל האבן נישט געוואלט מען זאל גיין מיט גרויסע האר וועגן תפילין וועגן אנדערע זאכן. יעצט מען מעג זיך אפשערן די נעגל לכבוד שבת אפילו נאך ראש חודש אויכעט. מען מעג וואשן די וועש נאר. פון ראש חודש אב אנגעהויבן הייבט מען אן מחמיר צו זיין ס'איז א גזירה שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה, מען טאר נישט צופיל זיך פרייען, מען דארף ממעטין בשמחה, און מען דארף אבאכט געבן אין די דריי וואכן נישט צו גיין אליינס דארטן וואו עס איז נישט דא באזעצט מיט מענטשן פון סוף פיר שעה אינדערפרי ביז ניין שעה. און דאס אלס שעות זמניות. און דאס מיינט מען אז מען קוקט וויפיל שעות איז דער זומער און דער טאג, און דער טאג איז לאמיר זאגן פופצן זעכצן שעה, איז יעדע שעה וואקסט אביסל, איז פון די פערדע שעה אינדערפרי טאר מען שוין נישט גיין אין פלעצער וואו ס'דרייען זיך נישט וואו ס'דרייען זיך נישט אסאך טאר מען נישט גיין אין פלעצער וואו ס'דרייען זיך נישט אסאך מענטשן ווייל ס'איז א סכנה פון שדים און פון אנדערע זאכן, מען איז זיך נוהג צו זאגן תיקון חצות, אין אסאך קהילות זאגט מען בייטאג תיקון חצות, דאס איז א געוואלדיגער תיקון, מ'איז זוכה צו דעם צו הויעכע זאכן, צו ממש די גרעסטע זאכן וואס איז דא, און עס איז דא קהילות וואס מען מאכט דאס אפילו בייטאג אויכעט אין די דריי וואכן. דער הייליגער נודע ביהודה האט נישט געגעסן א שום דבר מן החי גאנץ ימי המצרים, נישט קיין טשיקן, נישט קיין רינדערן פלייש, און קיין שום דבר מן החי, דאס מיינט אפילו קעז אויך נישט, ווייל דאס קומט אויך מן החי. מען דארף זייער אובאכט געבן וועגן א נזק און א סכנה, אפילו שלאגן די תלמידים טאר מען נישט, די ירושלמי ברענגט איינער האט געוואלט שלאגן א תלמיד מיט א שיכן בענדל, האט ער אים געזאגט דו זעסט נישט אז ס'איז דא א שד וואס שטייט העכער דעם שיכן בענדל און ער גייט הרג'ענען דאס קינד, מען דארף זייער אובאכט געבן. יעצט. ס'איז דא ספרים וואס זיי ברענגען אז מען זאל נישט גיין אין א צימער וואס האט נישט קיין מזוזה. יעצט פאר מיר ארויס אין די קעמפס דארף מען זייער אבאכט געבן אז אלע קעמפס זאלן האבן געהעריגע מזוזות, ווייל פון יאר צו יאר ווערן זיי אויף די וואנט פארפרוירן און נאס און ס'פאלט אראפ די אותיות. ווי איך האב נאך געווען אין א קאנטרי ווי איך האב נאך באקוקט מזוזות איז אלע געווען פסול. מ'האט שוין צען יאר נישט באקוקט, צוואנציג יאר נישט באקוקט. למשל אזא גרויסע קעמפ ווי סאטמאר, זיי האבן אזויפיל טירן, וואס זאלן אמת'דיג ארויפלייגן איבעראל א מזוזה א כשר'ע, וואלטן זיי געדארפט האבן פינף סופרים א גאנץ יאר זאלן שרייבן זייערע מזוזות, און זיי וואלטן געדארפט האבן צוויי רבנים וואס זאלן ארומגיין קלאפן די מזוזות, אויסמעסטן ס'זאל זיין בתחילת שליש העליון, ס'א מחלוקת וואס דאס הייסט תחילת שליש העליון, צו דאס איז אזוי הויעך ווי די הענט, על כל פנים. ס'איז נישט דא, מ'איז נעגלעקט די אלע זאכן, נאכדעם געשעהט א אומגליק דא דארט, א קינד איז געהארגעט געווארן, א קינד איז דערטראנקען, נו ווינדערט מען זיך פארוואס האט דער רבונו של עולם אזוי געטוהן, און דער רבונו של עולם זאגט אז מזוזה מאכט זז מות, כ'האב אסאך מאל געזאגט פאר אידן, זיי האבן געלט, זאג איך אים, דו האסט געלט, דו האסט א שיינע באנגעלאו אלעס, מאך זיכער אז ס'זאל זיין א כשר'ע מזוזה אויך די גאנצע צייט, מזוזה איז אויך א חזקה העשויה להשתנות, היינט איז עס כשר, מארגן ווערט עס אויס כשר, ווינטער ווערט עס פארפרוירן. איך זאג דאס ווייל איך וויל זיי נעמען נישט אראפ די מזוזה ווייל ס'ווערט געברענגט אין די גמרא אז אן אמורא האט געזאגט אז ער האט אראפגענומען א מזוזה איז זיין זון געשטארבן. מ'האט מורא אראפצונעמען א מזוזה. און קען זיין זענען גערעכט איך בין נישט מחולק אין דעם אין די עיקר הלכה בין איך נישט מחולק. מען דארף מען עס ארומווינדן מיט א פלעסטיק בעג. ווייסט ס'איז דא די ווען מען וויל גרויסע פעקלעך בינדט מען ארום אזוי די די שיפינג די סטארס וואס זיי האבן שיפינג זיי ציען ארום א זעקס זיבן באקסעס מיט אזא פלעסטיק מיט אזאנעם דארף מען ארום נעמען אלע מזוזות קענסט עס לאזן אויף די טיר ממילא וועט נישט צוקומען נישט די קעלט און ס'וועט נישט צוקומען די נעץ יעצט וועגן גיין שווימען אין די דריי וואכן איז זייער הארב קודם כל. דער שטן איז מקטרג בשעת הסכנה, ס'איז געווען אינדערהיים איז געווען דער טייס אין אונגערן, און ר' שייעלע קריסטיער האט נישט געלאזט מ'זאל גיין שווימען ביז א גוי האט זיך נישט דערטראנקען, ווייל ער זאגט דער שר פונעם ים וויל אויך האבן זיין חלק. יעצט טאמער איינער גייט פאר א רפואה מעג ער גיין, ס'איז דא מענטשן וואס פארן אויף ארץ ישראל צו די בעדער צו ים המלח צו אנדערע פלעצער מעג ער גיין ביז ראש חודש אב, און ראש חודש אב שוין נישט, אזוי ברענגט דער שדי חמד. פון מורה הוראות אין ירושלים. יעצט איז דא אן אינטערעסאנטע זאך, איינער האט געפרעגט דעם חזון איש אז אזוי ווי מ'טאר דאך נישט ארויסגיין פון ארץ ישראל אויף חוץ לארץ, בפרט נאך אין די טעג זיכער נישט, ווייל ארץ העמים איז דאך טמא, האט ער אים געפרעגט אז מ'גייט אין ים התיכון, ס'איז דא אסאך שיטות אין די ראשונים אז ארץ ישראל, די גרעניץ פון ארץ ישראל איז דאך דער ים התיכון, איז אויב אזוי אז מ'גייט אריין אין ים און מ'שווימט קומט מען דאך אן אויף חוץ לארץ, מ'איז דאך שוין אין חוץ לארץ. האט דער חזון איש געזאגט, ס'איז מסתבר אז דאס הייסט נישט קיין געהעריגע יציאה, פארוואס? ווייל ס'איז זייער נאנט צום חוף הים. יעצט דער ירושלמי ברענגט אז די פרויען זענען זיך נוהג נישט צו מאכן א מלאכה אין ראש חודש און אויך אין ווען מען פאסט, ביז די מענער קומען זאגן ברכי. יעצט אין שבלי הלקט ווערט געברענגט אז מען זאל נישט מאכן א מלאכה אינדערפרי ביז די מענער דאווענען שחרית. נאכדעם קען מען שוין יא מאכן. יעצט איך וויל אנזאגן זייער א וויכטיגע זאך, די אלע פרויען וואס זענען שוואנגער, אדער וואס זענען זייגעדיג, אדער וואס זענען א געווינערין זיי האבן געהאט א בעבי, זאלן מאכן זיכער אז זיי פרעגן א שאלה דעם דאקטער, און אז דער דאקטער וועט זאגן אז זיי טארן נישט פאסטן, זאלן זיי זאגן דעם רב, דער דאקטער האט אזוי געזאגט, אז דער רב וועט מסכים זיין. מען זאל נישט נעמען קיין טשענסעס, פארגעס נישט דו ביסט א מאמע, און דו דארפסט ברענגען קינדער אויף די וועלט, נאך אנדערע, און דו דארפסט אויפכאווען די וואס דו האסט שוין געברענגט, און מיט דעם וואס דו ווערסט פרום און דו מאכסט א זאך וואס מען טאר נישט, און עס כאפט נאכדעם א נערוון בראך חלילה, צו דו האסט נישט מער געדולד צו די קינדער, צו דו וועסט ארויפפאלן אויף מעדיקעישאנס און אויף סליפינג פילס, מיט אנדערע זאכן, זאלסטו וויסן, הרג'סטו אפ א שטוב, און דאס איז נישט דיין תפקיד אז דו זאלסט פאסטן, טאמער דו קענסט נישט. און די זעלבע אויך מיט די אלע יונגעלייט. די מענער, די עלטערע, די וואס זענען אויף מעדיקעישאנס, די מענטשן וואס האבן מעדיקעישאנס און טארן נישט פאסטן, און מיט דעם וואס דו ביסט פרום און דו פאסט יא, טוסטו א רעה פאר דיר און פאר דיין גאנצע משפחה, יו'ל ביקאם א בורדן פאר יור האול פעמילי. סאו בעט איך ענק, פרעגטס דעם דאקטער, און אויב דער דאקטער זאגט עסן, העסטו פרעגן דעם רב, א נארמאלן רב, און ער וועט דיר אויך זאגן זאלסט עסן, און דאס עסן איז דאן חשוב ביים אייבערשטן, פונקט אזוי ווי דו פאסט. פארוואס? ווייל דאס גיבט דיר כח זאלסט א גאנצע וואך און א גאנץ יאר ווייטער קענען דינען דעם אייבערשטן, לייגן טלית און תפילין, לערנען און דאווענען, נישט זאלסט חלילה קריגן א סטראוק צו א הארץ אטאקע און יו בי אוט. יעצט, די וואס האלטן שיטת רבינו תם איז באמת די דברי יציב, דאס איז דער קלויזנבערגער רב אין ספר שפע חיים חלק א', דארטן אות י ט, זאגט ער דארטן אז מען איז מחיוב צו ווארטן שיטת רבינו תם ביי א תענית אויכעט. יעצט איז דא דער ר' מענדל שנעעבאלג ער איז געווען דער רב אין מחזיקי הדת שרייבט אויך אזוי אין זיין לוח אז מען איז מחיוב צו ווארטן. למעשה אבער איך האב אליין געהערט פון פאפא רב זכרונו לברכה איך פלעג זיין אין פאפא קעמפ האב איך געהערט פון פאפא רב אליין אז מען איז נישט מחיוב צו ווארטן שיטת רבינו תם ביי א תענית וואס דאס איז נאר א דרבנן. נישט מחיוב. בפירוש געזאגט צו זעכציג מינוט זאל מען שוין גיין דאווענען מעריב און נאכדעם זאל מען אויספאסטן. מען מוז נישט ווארטן אויף צוויי און זיבעציג, ווייל ער האט געטענה'ט אונז האמיר א כלל ביי יעדע דאורייתא איז מען מחיוב מחמיר צו זיין ביי דרבנן'ס איז מען מחיוב מיקל צו זיין איז מען מיקל דאס איז די הלכה ממילא זאגט ער די אלע תעניתים זענען דאך נאר דרבנן אחוץ האט ער געזאגט יום כיפור וואס דאס איז א דאורייתא. האט מען אים געפרעגט און וואס איז מיט תשעה באב דאס איז דאך כעין דאורייתא זאגט ער דארט קען מען אויכעט מחמיר זיין ווייל ס'איז כעין דאורייתא אבער אויף די אנדערע דארף מען נישט מחמיר זיין. יעצט מ'דארף כ'האב אייך געזאגט אז אין זכריה ח פסוק י ח קאפיטל י ח פסוק ט שטייט ויהי דבר ה' ויהי דבר ה' צבקות אלי לאמר כה אמר ה' צבקות צום הרביעי דאס איז דער שבעה עשר בתמוז נאכדעם צום החמישי דאס איז אב. צום השביעי. דאס איז צום גדליה. און צום העשירי דאס איז עשרה בטבת. יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו. אזוי שטייט אין. פסוק, דאס איז די פירטע נייעס וואס די נביאים האבן אונז איין. על כל פנים ס' ווערט געברענגט פונעם הייליגן ריזשינער וואס האט נאכגעזאגט פון ר' פנחס'ל קאריצער אז לעתיד לבוא וועט זיך אנהייבן שבעה עשר בתמוז וועט זיין דער ערשטער טאג יום טוב און תשעה באב וועט זיין דער לעצטער טאג יום טוב און די אלעס ארום און ארום א גאנץ יאר וועט זיין חול המועד בבחינת חול המועד בקיצור דאס איז אויף וואס אונז האף מיר מיטן אייבערשטנ'ס הילף אז אונז זאל מיר תשובה טון. יעצט דער בית המקדש האט מען חרוב געמאכט פאר די דריי עבירות, און דער צווייטער בית המקדש פאר שנאת חינם. אונז האמיר ברוך השם אלע דריי עבירות. עבודה זרה איז דא ביי אונז אן אנבעליוועבל. יעדער דינט די עבודה זרה. מען גייט ארויס מען גיבט פאר פאלשע פאליטישאנס וואוטס, און מען ווייסט דאך דער אייבערשטער לאזט עס נישט. אויך דינט מען עבודה זרה, מען זאגט חלילה דער אייבערשטער ווייסט נישט און ער זעט נישט און ער וואטשט נישט, ס'איז ממש אן אומגליק, און נאכדעם שפיכות דמים, נאכדעם ווען מען רעיפט א קינד הרג'ט מען אים, און גילוי עריות, איז דאך רעיפן קינדער, וואס דא גייט פאר אין די קאמיוניטי אין די גאנצע אידישע קאמיוניטי איז דאך נישט צום גלייבן. מילא ביי די גוים געשעהט איז מיר יעצט געוואויר געווארן אז אין בעלגיע איז דא דער קעניג דער גרויסער קעניג בעלגישער קעניג איז דא יעצט א מיידל וואס איז פערציג יאר אלט און זי זאגט אז איר מאמע דער קעניג האט מאנס געווען צי מזנה געווען מפתה געווען איר מאמע זי איז געווען א דינסט אין הויז און זי איז דאס קינד וואס איז געבוירן און זי וויל אז די גאווערמענט זאל פסק'נען אז מען זאל נעמען א DNA פון איר און פון אים, וועט מען זעהן אז ס'האט מזנה געווען, און זיי זאגן אז ווען מען רעדט פון די מעשה, די צייטונגען זענען געקומען צו אים, איז ער טאטעל משוגע, הי איז וועקד אוט, און די שלום בית צווישן דעם קעניג און די קעניגין האט דאס געהארגעט, זיי האבן נישט קיין שלום בית, מען רייסט זיך טאג און נאכט, יעצט וועט ס'ארויסקומען וועט זיין א מחיה, סא מילא די גוים זעהן אזוי אויס, אקעי איז איין זאך, אבער אונז אונז זעה מיר דאך אויך אזוי אויס. אונז האמיר א רב וואס האט א גרויסע שול אין וויליאמסבורג און האט אן אייגענעם בית דין, און א פרוי זאגט אז זי איז נתעבר געווארן פון אים ווייל זי האט אים געפרעגט שאלות אין הלכות נידה, און איך האב איר אויך געבעטן זאלן סוען פאר א DNA, זאגט זי די רבנים לאזן נישט ווען נישט איז ער אוודאי א ממזר טאר נישט חתונה האבן מיט א אידיש קינד, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, און נאכדעם שנאת חינם דארף איך דאך ענק נישט זאגן. וואס איז פאר א געווענטליכן סאטמאר אינגערמאן א חילוק צו זלמן לייב ירש'ן דעם רעבנ'ס ירושה צו אהרן? דיר בלייבט גארנישט, וואס האסטו דיך צו מישן, וואס האסטו פיינט צו האבן איינער דעם אנדערן? אהרן האט יעצט געווינען, איך ווייס נישט, ער האט געווינען די ארמארי, זלמן לייב האט געווינען די שול, און אלע סטארס, מען הרג'עט זיך און מען רייסט זיך, וואס איז דיר א חילוק, וואס גייסטו האבן, דו דארפסט ווייטער גיין פאנטשן א קלאק, און פארטיג. איך האב געהערט אמאל א גוט ווארט, א אינגערמאן א כלל טוער האט מיר געזאגט, כ'האב אים געזאגט, מען דארף בויען א שטעטל, ווייל כ'מיין מען דארף מופן אוט אוו טאון ווייל ס'איז ביליגער, זאגט ער נחום איך קען מיט דיר רעדן פון א שטעטל פון פרייטאג נאכמיטאג פירע ביז מאנטאג אַכט אזייגער אַכט אזייגער מאנטאג דארף איך פאנטשען מיין קלאק ביי רבי לייביש לעפקאוויטש האב איך דיך אין דר'ערד מיטן שטעטל מיט גאנץ כלל ישראל אין דר'ערד איך דארף זוכן פרנסה זאג איך איך פארשטיי דיך אבער עטס דארפטס אלע גיין זוכן ווי די בהמות פרנסה און ר' זלמן לייב דארף נישט לייגן זיך אונטער א באס צו פאררעכטן דעם טשאוק ער דארף נישט ארויפקריכן ווינטער אויפן באס אפווישן די שניי. און עטס דארפטס יא, סאו וואס איז ענק א חילוק ווער ס'האט די מיליאנען פונעם רבי'ן, עטס זענטס נישט קיין יורשים. סאו דאס איז דער שנאת חינם, סאו וויאזוי וויל מען אז משיח זאל קומען, וויאזוי וויל מען דער אייבערשטער זאל אונז פאררעכטן און צוריק בויען די בית המקדש ווען ער האט עס צובראכן פאר די די עבירות. יעצט איז דא די איין און צוואנציג טעג פון בין המצרים זענען קעגן די איין און צוואנציג טעג פון ראש השנה ביז הושענא רבה, אזוי ווי די איין און צוואנציג טעג פון ראש השנה ביז הושענא רבה זענען. מלבין די עוונות פונעם מענטש און ס'איז מכפר אלע פשעים. אזוי אויכעט די איין און צוואנציג טעג פון די צרות איז אויך מכפר אלע עבירות, אזוי זאגט דער מהרש"א אין חידושי אגדות, מסכת בכורות דף ח' עמוד ב'. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין אלע הייליגע ספרים אז יעצט זענען יעדער איז, די גאנץ כלל ישראל איז אביסל בשפלות, דער סקולענער רבי זכרונו לברכה פלעגט זאגן אז מען ווינטשט שבת אין די דריי וואכן ווינטשט מען א פרייליכן שבת, ווייל יעדער איז דאון א גאנצע וואך ווינטשט מען א פרייליכן שבת, יעדן אנדערן שבת ווינטשט מען א הייליגן שבת, יעצט ווינטשט מען א פרייליכן שבת. בקיצור. עס ווערט אבער געברענגט פון אוהב ישראל אז דער דין איז אז ווען איינער איז א יוצא לדרך, ווען איינער גייט ארויס אויף א וועג מוז ער געדענקען די פרוי פאר ער גייט ארויס, ער קען נישט דשאסט אזוי אוועקפארן, ווייל ואל אישך תשוקתך, די גרעסטע גליסטינג איז ווען א פון א פרוי צו א מאן ווען ער גייט ארויס אויפן וועג. עס ברענגט ער אז וויבאלד דער אייבערשטער האט זיך אוועק געצויגן איז ארויף אין די הויעכע וועלטן אין די הויעכע הימלען און אונז איבערגעלאזט אליינס מוז ער דאך אונז געדענקען, ממילא זענען די טעג נאך אסאך העכער ווי אלע טעג פון א גאנץ יאר, און דער שבתים זענען כפלי כפליים נאך העכער, און ממילא זאגט דער הייליגער אוהב ישראל, וועגן דעם ליינט מען אין פרשת פנחס ליינט מען אלע קרבנות, און געווענליך געפאלט זיך פרשת פנחס אין בין המצרים, ווייל די איין און צוואנציג טעג זענען דער יסוד און דעם שורש פארן גאנצן קומענדיגן יאר. יעצט, דער הייליגער זרע קודש דער ראפשיצער רב ברענגט אין פרשת דברים, דיבור המתחיל י"ד, אז אויף די טעג שטייט אך טוב לישראל, די איין און צוואנציג טעג פון שבעה עשר בתמוז ביז תשעה באב, ליגט א באהאלטענער אוצר וואס אין דעם ליגט דער גאנצער קומענדיגער יאר, וועגן דעם איז דאס די איין און צוואנציג טעג פון ראש השנה ביז. שמיני עצרת. יעצט מען דארף זעהן אז די אלע קאונסלערס זאלן האלטן די קינדער רואיג, און מען דארף האבן דארט די נורס זי זאל זאגן צי די קינדער קענען פאסטן צי נישט, אפילו זענען העכער די בר מצוה, די יונגלעך די מיידלעך נישט יעדער איז אייניג אויסגעשטעלט, ס'איז דא אסאך וואס האבן מעדיקל פראבלעמס. און מען דארף אויך זעהן אזוי ווי מען לערנט נישט נאכמיטאג מיט אלעם, דער מלמד אליינס איז אויך אביסל שלעפעריג און ער איז אויך אביסל הונגעריג, זאל מען אבאכט געבן השגחה אויף די קינדער מען זאל זיי נישט לאזן ארום וואויעווען, און די זעלבע דא אויכעט אין די שטאט, די קינדער האבן ארויס פארן מיט די בייקס, די טאטעס האבן אדער ארבעטן, אדער האבן זיי זיין אינדערהיים, זיי האבן זיין מיד ווייל זיי פאסטן, זאלסט געדענקען דו מוזט דיך אנשטרענגען התגבר כארי מיט צו גיין מיט דיין זון, זאלסט אים נישט לאזן אויף הפקר. ס'איז טעג וואס מען פאסט, ס'איז טעג וואס נישט דא קיין געהעריגע חדר, און די פעדעפיילס ווארטן שוין אויף דעם טאג, איז דארף מען זייער וואטשן אז די קינדער זאלן זיין סעיף. יעצט. מען האט געכאפט אין ארץ ישראל דעם רב הראשי, ר' מעצגער, מען האט אים געכאפט אז ער איז אויך א חזיר, איך ווייס שוין נישט ווער ס'איז נישט קיין חזיר, מען האט געכאפט דעם פריים מיניסטער פון איטאליע אז ער האט א זיבעצן יעריג מיידל געטשעפעט, אזוי ווי נחמיה, און מען האט אים געגעבן זיבן יאר. בקיצור רבותי ס'איז א שטיפע זימה אין די גאס, עס ווערט געברענגט אין אלע ספרים אז ווען ס'איז געווען שטופי זימה אין די גאס איז אפילו די בהמות און די חיות ועופות איז נזקקים לשאינו מינם, דאס איז געווען דער חטא פון דור המבול, וועגן דעם האט דער אייבערשטער יעדן אונטערגעברענגט און אפילו די בהמות חיות ועופות. סאו לאמיר אנהייבן זיך צו פירן הייליג און ערליך און תשובה טון צום אייבערשטן און אזוי וועלן מיר אונז. מיטן אייבערשטנס הילף דערלעבן די גאולה, די גואל צדק, דורך רחמים וחסדים, און נישט דורך מלחמות גוג ומגוג חלילה, און האטס אלע א גוטן גרינגן אויספאסט, און כל טוב.